מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף עיין ו עמוד א'. לאמיר אנהייבן גאנץ אונטן ביי די משנה דף עיין ה עמוד ב'. זאגט די הייליגע משנה, נגע בחרסו של תנור, דער קרבן פסח האט אנגערירט די וואנט פונעם אויוון. דאס הייסט, די תורה זאגט אונז, צלי אש צלי אש א דאפלטע לשון, דיר צו זאגן זאלסטו וויסן, ס'מוז זיין ממש צלי אש, ס'מוז זיין געבראטן אין פייער. יעצט א קליין שטיקל האט אנגערירט דעם אויוון, קומט דאך אויס אז יענע שטיקל פלייש איז נישט געבראטן געווארן פונעם פייער נאר פונעם הייסן וואנט פונעם אויוון. אויף דעם זאגט די משנה יקלוף את מקומו, זאלסטו גיין אפשיילן יענע פלאץ, די פלאץ וואס האט אנגערירט די וואנט, דאס שייל אפ. נטף מרוטבו על החרס, וואס איז אויב אביסל רוטב האט געטראפט אויפן חרס וואס איז געווען אונטן אין די אויוון, וחזר אליו האט שפעטער צוריק ארויפגעשפריצט אויפן קרבן, יטול את מקומו דארף מען אראפנעמען יענע פלאץ, און די גמרא גייט שוין מסביר זיין דא וואס די פראבלעם איז. אבער איין זאך וואס איז אינטערעסאנט צו באמערקן איז, ערשט האבן מיר גערעדט פון יקלוף את מקומו, דאס מיינט פשוט אפשיילן א דינע לעיער זאלסטו אראפנעמען. די צווייטע פאל איז געווען יטול את מקומו, דאס איז שוין א דיקערע לעיער, אביסל מער וואס מען דארף אראפנעמען, וויבאלד אז ס'איז געפאלן א טרעפל און קען זיין דאס האט געקאכט יעצט דעם קרבן. נאך א פאל זאגט די משנה, נטף מרוטבו על הסולת, וואס איז אויב עס איז געווען סולת אונטן אין די אויוון, און יעצט האט אביסל ארויפגעטראפט אויף דעם, אויף דעם זאגט די משנה, יקמץ את מקומו, דארט וואו די טרעפל איז אראפגעפאלן, זאלסטו אוועקנעמען פון דעם מעהל, קמיצה, נעמען אוועק אביסל פון דארטן, און שפעטער וועסטו קענען עסן דעם מעהל, און ווייטער די גמרא גייט מסביר זיין דא וואס די פראבלעם איז. נאך א פאל, סכו בשמן תרומה, האט ער גענומען דעם קרבן, האט עס איינגעשמירט מיט שמן של תרומה, אזוי ווי אונז ווייסן, מען מעג איינשמירן דעם קרבן מיט עפעס ארויפלייגן אויף דעם, עס געבן א טעם, אויף דעם האט ער גענומען, האט ער גענומען שמן של תרומה, מיט דעם האט ער איינגעשמירט זיין קרבן. זאגט די משנה אזוי, אם חבורת כהנים, אויב ס'איז אלעס כהנים, יאכלו, זאלן זיי עסן, נישט קיין שום פראבלעם, זיי מעגן עס עסן, יעדער איינער מעג עסן תרומה, אויב אזוי ווייטער קענסטו עס לאזן, נישט קיין שום פראבלעם. אבער אם של ישראל, אויב ס'איז אלעס ישראלים וואס זיי קענען דאך נישט עסן קיין תרומה, זאגט די משנה אזוי, אם חי הוא, אויב ס'איז נאך רויערהייט, אויב אזוי ידיחנו, זאלסט עס פשוט אפוואשן, קיינער קען עס נישט עסן, געב עס א וואש אפ, מאך זיכער דו האסט אראפגענומען די שמן של תרומה און שפעטער קענסטו עס גיין בראטן געהעריגערהייט, אבער ואם צלי הוא, אויב ס'איז אבער געבראטן, יקלוף את החיצון, זאל מען אפשיילן די אינדרויסנדיגע לעיער. נאך א פאל זאגט די משנה, סכו בשמן של מעשר שני, איז ער געקומען, האט איינגעשמירט זיין קרבן מיט שמן של מעשר שני, יעצט קומט ער צו זיינע חברים און ער זאגט, חברה געטס מיר געלט, איך האב דא אויסגעגעבן אויל וואס איך האב גענוצט פאר די קרבן פסח זאל בעסער שמעקן, זאל האבן עפעס א בעסערן טעם, איך וויל האבן געלט פון ענק. אויף דעם זאגט די משנה, ניין, לא יעשה דמים על בני חבורה, קען ער נישט פארלאנגען קיין געלט פאר די מעשר שני וואס ער האט גענוצט, ווייל ער פרובירט דא כאילו אויסצולייזן זיין מעשר שני און בעטן געלט אויף דעם וואס ער האט גענוצט, און געטס מיך געלט. אויף דעם זאגט די משנה, וויבאלד שאין פודין מעשר שני בירושלים, איך קען נישט גיין אויסלייזן מעשר שני בירושלים, ווען קען איך נוצן מעשר שני און עס אויסטוישן אויף געלט, דאס איז דווקא אז איך קום פון א ווייטע פלאץ, כי ירחק ממך המקום, זאגט די תורה, קענסט נישט שלעפן אלעס, ווייסט וואס, קענסט עס אויסלייזן אויף געלט, אבער דו זיצט אין ירושלים, ווייל דא דו האסט די קרבן פסח, און יעצט ווילסטו בעטן געלט דערפאר, דאס קענסטו נישט טון. וועגן דעם זאגט די משנה לא יעשנו דמים על בני חבורה קענסט נישט פארלאנגען קיין געלט פון די בני חבורה. זאגט די גמרא, איתמר האט מען געלערנט, און די גמרא גייט יעצט אריין גיין אין א נייע נושא און שפעטער קאנעקטן צוריק צו אונזערע משנה, איז לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. לאמיר דא רעדן אדער פון איסור והיתר אדער פון בשר בחלב. אז איך האב צוויי זאכן וואס איינס איז אריינגעפאלן אינעם צווייטן, לאמיר זאגן איך האב א שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין א טאפ פון זופ, איז לאמיר זאגן א פאל וואס איך קען נישט זאגן קיין ביטול, איז יעצט די שאלה איז דארף איך קוקן וואס איז די פלייש, איז עס געווען הייס, איז עס געווען קאלט, וואס איז די מילך, איז עס הייס, איז עס קאלט, אויף דעם גייט די משנה יעצט ברענגען פארשידענע פעלער, איז איין זאך איז קלאר, טאמער איך האב צוויי הייסע זאכן, גייט די בליעות פון איינס אריין צום צווייטן און פון די צווייטע אריין צום ערשטן, דאס הייסט זיי טוישן זיך אויס בליעות איינס צום צווייטן, וויבאלד ביידע זענען הייס. דאס איז איין זאך וואס מען דארף וויסן. נאך א זאך וואס איז קלאר, טאמער איך האב צוויי קאלטע זאכן, קען נישט גיין די בליעות פון איינס אריין צום צווייטן. וויבאלד ס'איז קאלט, קען עס בכלל נישט אריבער גיין. די שאלה איז נאר, טאמער איינס איז הייס און איינס איז קאלט, וואס וועט זיין די הלכה? איז אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, איתמר האט מען געלערנט, חם לתוך חם, דברי הכל אסור. אויב ס'איז חם לתוך חם, לאמיר זאגן, איך האב א הייסע שטיקל פלייש, וואס איז אריינגעפאלן אין א הייסע מילך, איז האלט יעדער איינער אז ס'איז אסור. אזוי האבן מיר שוין געשמועסט, ווילאנג ס'איז הייס, גייט אריין די בליעות פון איינס אריין צום צווייטן, און זיי טוישן זיך אויס בליעות, קומט דאך אויס אז אלעס ווערט אסור. די זעלבע זאך אויך ווייסן מיר, צונן לתוך צונן, טאמער ס'איז קאלט אין קאלט, כ'האב א קאלטע שטיקל פלייש, וואס איז אריינגעפאלן אין א קאלטע מילך, איז ווייטער, האלט יעדער איינער דברי הכל מותר, האלט יעדער איינער ס'איז מותר. וויבאלד ס'איז נישט הייס, קען נישט די בליעות גיין פון איין פלאץ צום צווייטן. יעצט וואס איז אבער חם לתוך צונן וצונן לתוך חם? טאמער איינס איז געווען הייס, און די ערשטע פאל איז חם לתוך צונן, כ'האב א הייסע שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין א קאלטע מילך, אדער צונן, כ'האב א קאלטע שטיקל פלייש, לתוך חם איז אריינגעפאלן צו הייסע מילך, אויף דעם האבן מיר א שאלה וואס די הלכה איז. עס ברענגט די גמרא יעצט א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל צו זאג איך עילאה גבר אדער תתאה גבר. עילאה גבר מיינט אז דער פון אויבן, עס מיינט נישט דווקא דער פון אויבן, נאר דער וואס איז אהער געקומען, דער וואס האט געטרעוולט, דעם זאג איך אז ער איז גובה. איז איז ער געווען הייס, קומט דאך אויס אז ער איז גובר ער איז די שטערקערע דא, ער פאלט אריין אין א קאלטע מילך, הייצט ער אויף די מילך, קומט דאך אויס אז יעצט ביידע זענען הייס, גייען די בליעות אריין אינעם צווייטן, און אויב אזוי ווייטער ווערט עס אסור. אויב זאג איך אבער תתאה גבר, קומט דאך אויס מיין הייסע שטיקל פלייש, ווער איז גובר? נישט די הייסע, די אונטערע, די קאלטע איז גובר. איז יעצט מיין הייסע שטיקל פאלט אריין דא אין דעם מילך וואס איז קאלט, קומט אויס אז די מילך קילט אפ דעם פלייש, קומט אויס אז איך האב דא צוויי קאלטע זאכן, דאס איז די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, זאג איך עילאה גבר אז דער פון אויבן איז גובר, און אז ס'פאלט ס'איז הייס און ס'פאלט אריין א קאלטע זאך הייצט עס אויף די אונטערע זאך און וועגן דעם ווערט ביידעס הייס יעצט, קומט אויס די בליעות גייט אריין איינס צום צווייטן, אז זאג איך ניין תתאה גבר, די הייסע שטיקל איז געווארן אפגעקילט פון אונטן, די תתאה דער פון אונטן, דער וואס איז סטעישאנערי, דער וואס בלייבט אויפן פלאץ, קילט אפ דער וואס איז אריינגעקומען צו אים, קומט אויס אז ביידע זענען קאלט, אז ביידע זענען קאלט איז עס מותר. איז אויף דעם זאגט די גמרא יעצט דעם לעצטן פאל, חם לתוך צונן, אויב האב איך א שטיקל הייסע פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין א קאלטע זאך, אדער וצונן לתוך חם, אדער איך האב א קאלטע שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן אין א הייסע מילך, אויף דעם זאגט די גמרא רב אמר עילאה גבר, רב זאגט אז עילאה גבר איז לאמיר עס אויסארבעטן, אויב האב איך חם לתוך צונן און איך זאג עילאה גבר, קומט דאך די שטיקל פלייש הייצט אויף די מילך פון אונטן, זענען ביידע הייס, אויב אזוי איז עס אסור. אינעם צווייטן פאל, און איך זאג צונן לתוך חם, זאג איך ווייטער עילאה גבר, די אויבערשטע איז קאלט, אז די אויבערשטע איז קאלט קילט עס אפ דאס פון אונטן, קומט דאך אויס אז ביידע זענען קאלט, אויב אזוי איז עס מותר. ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין תתאה גבר, דער פון אונטן אייביג איז גובר, איז לאמיר נאכאמאל איבעררעכנען, אויב זאג איך חם לתוך צונן, און די אונטערע איז גובר, די אונטערע איז קאלט, קילט עס אפ די הייסע פלייש וואס איז אריין געקומען דא, קומט דאך אויס אז ביידע זענען קאלט, אויב אזוי ווייטער איז עס מותר. אבער פארקערט, אויב זאג איך צונן לתוך חם, אז מיין קאלטע שטיקל איז אריינגעפאלן אין הייס, וויבאלד איך זאג תתאה גבר קומט דאך אויס די אונטערע הייסע מילך הייצט אויף דעם שטיקל פלייש, קומט דאך אויס אז למעשה ביידע זענען הייס, אויב אזוי טוישט זיך דא אויס די בליעות, און וועגן דעם איז עס ביידעס אסור. זאגט די גמרא, תנן האבן מיר געלערנט, נטף מרוטבו על החרס, איז די גמרא וויל יעצט פרעגן אויף שיטת שמואל, שמואל האט געהאלטן אז תתאה גבר, דער פון אונטן איז אייביג די שטערקערע, פרעגט די גמרא איך וועל דיר יעצט פרעגן און פאר דעם האט מען געברענגט באמת די ברייתא, ברענגט ער אונזערע משנה און ער זאגט אזוי, נטף מרוטבו על החרס, האט מען געהאט אין אונזערע פאל אין די משנה, א מענטש האט געהאט א קרבן פסח וואס ווערט געבראטן, יעצט איז געקומען א טרעפל איז ער אראפגעפאלן אונטן אויף א חרס, וחזר אליו, און שפעטער איז עס צוריק ארויפגעגאנגען אויפן קרבן, איז געשטאנען אין די משנה יטול את מקומו, דארף אראפנעמען די פלאץ ווי די טראפ איז אנגעקומען אויפן קרבן דאס דארף מען צוריק אראפנעמען. איז די גמרא גייט יעצט אויס'חשבונ'ען און זעהן וואס רעדט מען דא. קא סלקא דעתך, איך פארשטיי דא פון וואס רעדט מען, בחרס צוננת, די טעלער פון אונטן וואס איז געווען פון חרס, איז געווען א קאלטע זאך. איז לאמיר יעצט מאכן דעם חשבון. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר, בשלמא לפי רב וואס האט געהאלטן עילאה גבר, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט משום הכי יטול את מקומו, דארף איך אראפנעמען את מקומו, פארוואס דאזל רוטב מרתח ליה לחרס, די טרעפעלע דאס איז דאך די עילאה גבר, דאס איז דער וואס טרעוועלט, אויב אזוי קומט ער און ער גייט אויפן תתאה ער גייט אונטן אויפן טעלער און ער הייצט אויף דעם טעלער, ווייל איך זאג עילאה גבר, דער טרעפל איז דער וואס איז בכח צו גיין אויפהייצן א צווייטע זאך, הייצט ער אויף דעם טעלער יעצט. והדר חרס מרתח ליה לרוטב, יעצט אבער דער רוטב איז דאך נישט געווען אינגאנצן געבראטן, אבער מיטן הילף פון דעם הייסן טעלער ווערט יעצט דער טרעפעלע געענדיגט געבראטן, יעצט וכי הדר רוטב אפסח, קא מטוי פסח מחמת חמימות דחרס. קומט אויס אז אין דער קרבן יעצט איז דא אביסל פון רוטב וואס דער רוטב איז געווארן נישט געהייצט געווארן, נישט געווארן געבראטן דורכן פייער, נאר עס איז געבראטן געווארן דורכן הייסן טעלער פון אונטן, ורחמנא אמר צלי אש, ולא צלי מחמת דבר אחר. קומט אויס אז אויף מיין קרבן איז יעצט דא א טרעפעלע וואס איז געבראטן געווארן פון מיין טעלער פון אונטן, וואס איז הייס געווארן טאקע פונעם טרעפל, אבער די טרעפל האט הייס געמאכט דעם טעלער, די טעלער האט צוריק הייס געמאכט דעם טרעפל, די טרעפל איז ארויף געגאנגען אויפן קרבן, יעצט ליגט עס דא אויפן קרבן, און די תורה זאגט מיר מיין קרבן מוז זיין אינגאנצן צלי אש און נישט פון עפעס א צווייטע זאך. פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט פארוואס איך מוז אראפ שיילן יענע שטיקל, ווייל איך האב דא א שטיקל וואס איז הייס געווארן נישט דורך צלי אש נאר דורך א טעלער פון אונטן. אבער דאס אלעס ארבעט נאר אויב זאג איך עילאה גבר. איז לאמיר מאכן דעם חשבון, עילאה גבר, די טרעפל וואס די עילאה האט הייס געמאכט מיין טעלער פון אונטן, מיין טעלער האט צוריק הייס געמאכט דעם טרעפל, און דאס איז צוריק ארויפגעגאנגען אויפן קרבן, איינמאל ס'איז געווען אויפן קרבן האב איך א פראבלעם פון צלי אש.

אויב אזוי ווען דער טרעפל גייט עס צוריק ארויף אויפן קרבן, וואס די פראבלעם? אמאי יטול את מקומו, פארוואס זאל ער עס אראפ נעמען? דער טעלער האט גארנישט געטון דא, אויב ס'איז געענדיגט געבראטן געווארן איז עס דורך דעם וואס איז געווען יעצט ווייטער אויפן פייער, און אויב ס'איז נישט, איז נישט קיין שום פראבלעם. אבער וואס דער טעלער האט דאך גארנישט צו געטון דא אויף מיר קאליע צו מאכן מיין טרעפל, ווייל דער טעלער האט נאר געמאכט אויף אזוי ווייט ס'האט אפגעקילט מיין שטיקל, מיין טרעפל וואס איז אראפגעפאלן אבער דער רוטב איז נישט געווארן געבאקן, נישט געווארן דא געבראטן געווארן דורכן טעלער, אויב אזוי מהיכא תיתי יטול את מקומו, פארוואס דארף איך אפנעמען די מקומו? אלא מאי איז דאך א ראיה אז עילאה גבר, אז די טראפ וואס איז אראפגעקומען פון אויבן איז די וואס איז די שטערקערע, הייצט עס אויף מיין טעלער, וואס דאס וועט צוריק אויף, דאס ענדיגט צו יעצט מיין טרעפל, מיין רוטב זאל ווערן צוריק צלי. יעצט איז עס געווארן צלי נישט מחמת האש נאר מחמת הטעלער, עס גייט צוריק ארויף אויפן קרבן, פסל'ט עס מיין קרבן, פארדעם שטיי איך זייער גוט פארוואס יטול את מקומו. אבער זעסטו דאך אז די הלכה איז אזוי ווי רב און נישט אזוי ווי שמואל. ענטפערט די גמרא ניין, כדאמר רב ירמיה אמר שמואל, בסולת רותחת, אזוי ווי מ'האט שוין געענטפערט ערגעץ אנדערש, מ'רעדט פון הייסע סולת, הכי נמי בחרס רותח, מוז מען דא זאגן אז מען רעדט דא פון חרס רותח, די טעלער פון אונטן איז שוין געווען הייס, און אין אמת'ן אריין זאג איך, אזוי ווי שמואל זאגט תתאה גבר זאגט שמואל? נאר וואס, דער טעלער איז געווען א הייסער טעלער. קומט אויס, מיין רוטב וואס איז ארויפגעפאלן אויפן טעלער. איז עס געווארן יעצט געענדיגט צלי, אבער נישט דורכן פייער נאר דורכן הייסן טעלער וואס איז דא געווען, איז יעצט אז ס'גייט צוריק ארויף אויפן קרבן, קומט אויס אז איך האב דארטן א טראפ, איך האב אביסל רוטב, וואס די רוטב איז נישט געווארן צלי אש, נאר צלי דורכן כלי חרס פון אונטן, די תורה זאגט מיר, ס'מוז זיין צלי אש, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס יטול את מקומו. איז אין די הוה מינא האט מען געמיינט אז דער טעלער איז געווען א קאלטע זאך, ווי אזוי ווערט עס אויפגעהייצט, דאס איז דורכן רוטב וואס קומט ארויף אויף דעם, זעסט דאך עילאה גבר, זאגט שמואל ניין, דאס איז בכלל נישט דא דער פאל, דא רעדט מען אז דער טעלער איז געווען הייס, אז דער טעלער איז געווען הייס קומט דאך אויס אז דאס איז געווען דער גורם אויף צו צוענדיגען דעם צלי פון דעם רוטב, יעצט אז ס'גייט צוריק ארויף אויפן קרבן האב איך א פראבלעם אויפן קרבן. ברענגט די גמרא נאך א קשיא אויף שמואל. תנן, האט מען געלערנט אין די משנה, נטף מרוטבו על הסולת, האט מען געהאט די צווייטע פאל אין די משנה, איך האב געהאט אביסל סולת וואס איז געלעגן פון אונטער, און יעצט אביסל רוטב האט אראפגעטראפט אויפן סולת. געשטאנען אין די משנה, יקמוץ את מקומו, דארטן ווי די רוטב איז אראפגעפאלן, דאס זאלסטו אראפנעמען דארטן דעם סולת, נעם אוועק פון דארטן. איז די גמרא מאכט דעם חשבון, לאמיר אויסרעכענען וואס איז געווען דא די מעשה. קא סלקא דעתך בסולת צוננת, לכאורה רעדט מען דא, די סולת פון אונטן איז געווען קאלט. יעצט בשלמא לרב דאמר עילאה גבר, בשלמא לפי רב וואס ער האט געהאלטן אז עילאה גבר, די רוטב איז דער וואס איז די שטארקע דא, אויב אזוי משום הכי יקמוץ את מקומו, פארשטיי איך זייער גוט ווען די רוטב פאלט אראפ יעצט דא אויפן מעהל, הייצט עס דאך אויף די מעהל,

קומט דאך אויס, דא אין די סולת ליגט דא אביסל רוטב פון א קרבן פסח, וואס איז נישט געווען ממש א צלי אש, נאר ס'איז געווען צלי דורך הייסע סולת, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט, יקמוץ את מקומו, דארטן ווי די רוטב ליגט נעם עס ארויס דארטן פון דעם מעל, ווייל למעשה האב איך דא א שטיקל קרבן פסח, וואס איז נישט ממש צלי אש, און די תורה זאגט מיר ס'מוז זיין אינגאנצן צלי אש. איז נאכמאל, בשלומא אויב זאג איך עילאה גבר, איז דער רוטב דאך די עילאה, ער איז דאך דער וואס טרעוולט, קומט אראפ אונטן אויפן מעהל, הייצט אויף די גאנצע פלאץ פונעם מעהל, איז יעצט איז צוריק גייט די מעהל און הייצט אויף דעם רוטב און מאכט עס געענדיגט צלי, קומט אויס אז אין די רוטב איז דא יעצט א פעטש דארטן, פון צלי וואס איז, פון רוטב וואס איז געווארן צלי, אבער נישט צלי אש, נאר צלי פון א קמח, די תורה זאגט אונז ביי יעדע קרבן פסח די גאנצע קרבן אפילו די רוטב אלעס מוז זיין צלי אש, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס יקמוץ את מקומו. גיי פון די מעהל נעם ארויס דארטן ווי דו זעהסט דארטן ס'דא רוטב, ווייל יענע רוטב איז נישט אינגאנצן צלי אש. זייער גוט. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, נאר לפי שמואל וואס ער האט געהאלטן, ניין תתאה גבר, אויב אזוי כיוון דצונן אויב אזוי סולת כיוון דצונן היא? דצונן, די די סולת איז דאך א קאלטע סולת, אויב אזוי אקורי קא מיקר ליה וואס טוט ער מיט די רוטב וואס פאלט אראפ אויף דעם? אויב זאג איך תתאה גבר, קומט דאך אויס אז די רוטב וואס פאלט אראפ אויפן קאלטע סולת, מיקר ליה, ווערט עס, ס'ווערט נאר קאלט, ס'ווערט אפגעקילט, אויב אזוי למה לי יקמוץ את מקומו? אויב אזוי פארוואס דארף איך האבן יקמוץ את מקומו? איך האב נישט דא קיין רוטב וואס איז געווארן געבראטן דורך מעהל, איך האב דא א נארמאלע רוטב וואס איז אלעס געבראטן געווארן צלי אש, ווייל די מעהל טוט שוין גארנישט מער אויף, אויב אזוי וואס איז מיין פראבלעם דא, פארוואס זאל איך זאגן יקמוץ את מקומו? אלא מאי, זעסטו דאך וואס, עילאה גבר, פאר דעם זאג איך אז ס'הייצט אויף די מעהל, קומט אויס אז די מעהל האט געמאכט דא אביסל צלי אין די רוטב, אויב אזוי דאס איז א פראבלעם ווייל די תורה זאגט מיר צלי אש, אבער אויב זאג איך אז דעיטס די מעהל פון אונטן ווי שמואל זאגט אז תתאה גבר און וואס טוט עס מיטן רוטב ס'קילט נאר אפ די רוטב קומט דאך אויס אז מיין רוטב איז בכלל נישט געבראטן געווארן דורכן מעהל אז ס'נישט געבראטן געווארן דורכן מעהל אויב אזוי וואס איז די פראבלעם? אמר רבי ירמי' אמר שמואל זאגט אז וואס בסולת רותחת מ'רעדט דא פון הייסע סולת קומט דאך אויס אז תתאה גבר אין הכי נמי און ווען דער רוטב איז געפאלן אויף דעם, ס'איז נישט אז דער רוטב הייצט אויף דעם מעל, נאר דער מעל איז שוין געווען הייס, קומט דאך אויס אז דער מעל גייט יעצט מאכן אביסל צלי פאר דער רוטב, די תורה זאגט אונז צלי אש און דו קענסט נישט האבן א צלי פון א צווייטע זאך, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס יקמוץ את מקומו. דאס הייסט, אין די הוה אמינא האסטו געמיינט מען רעדט דא אין א פאל אז די מעל איז געווען א קאלטע מעל, און וועגן דעם די איינציגסטע וועג וואס ס'קען זיין א פראבלעם איז אויב זאג איך עילאה גבר, זאגט די גמרא ניין, דא זאגט שמואל מען רעדט דא פון א הייסע מעל, אז די מעל איז געווען הייס, איז ער דאך דער וואס איז גורם פאר די צלי פון די רוטב, די תורה זאגט אונז צלי אש, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס יקמוץ את מקומו. פרובירט די גמרא פרעגן נאך א קשיא אויף שמואל, תנן האמיר געלערנט, סכו בשמן של תרומה, האט מען איינגעשמירט דעם קרבן פסח מיט שמן של תרומה, און מען זאגט אזוי אם חבורת כהנים, אויב ס'איז א חבורה פון כהנים, יאכלו קענען זיי עס אלע עסן, זיי אלע מעגן עסן תרומה נישט קיין שום פראבלעם. ואם של ישראל, אויב זענען אבער פון ישראלים, אם חי הוא ידיחנו, אויב ס'איז רויערהייט דעמאלס קענסטו עס פשוט אפוואשן, אבער אם צלי הוא יקלוף את החיצון, אויב ס'איז צלי דעמאלס יקלוף את החיצ יקלוף את החיצון, זאלסטו אראפנעמען די אינדרויסענדיגע לעיער. איז מאכט די גמרא נאכמאל דעם חשבון, בשלמא לרב דאמר עילאה גבר, בשלמא לפי רב וואס ער האט געהאלטן אז עילאה גבר, אויב אזוי אמטו להכי פארשטיי איך זייער גוט סגי ליה בקליפה, איז די אויל וואס ליגט דא אויף דעם איז עילאה גבר, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ס'איז בקליפה. משום דעילאה צונן הוא, ווייל די גאנצע אויל וואס קומט דאך ארויף דא איז דאך פשוט א קאלטע אויל, אויב אזוי וואס טוט ער דעילאה גבר די אויל איז גובר, קילט ער אפ יעצט מיין קרבן פסח, אויב אזוי זאג איך אז ס'גייט נישט געהעריג אריין, אבער וויבאלד למעשה ס'איז דאך איינגעשמירט, אויב אזוי יקלוף את יקלוף את החיצון זאלסטו גיין אפשיילן די אינדרויסענדיגע לעיער. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, אבער לפי שמואל וואס ער האט געהאלטן אז תתאה גבר, קומט דאך אויס כיוון דחם הוא, מען רעדט דאך דא אין א פאל פון צלי, וויבאלד מיין קרבן איז א הייסע קרבן אויב אזוי מבלע בלע, גייט עס דאך אריינשלעפן די תתאה איז גבר, די הייסע שעפעלע וואס ליגט דא אויף מיין קרבן, דאס איז דאך גובר אויפן קאלטן אויל, קומט דאך אויס אז ס'הייצט אויף מיין אויל, אויב אזוי מבלע בלע איז ער דאך בולע אינעם קרבן, אויב אזוי פרעג איך דיך אמאי סגי ליה בקליפה, פארוואס זאל עס זיין מותר בקליפה, ניתסר לגמרי, לכאורה די גאנצע קרבן איז אן אסור, און די מפרשים זאגן אז ס'מוז נישט מיינען די גאנצע קרבן דווקא, קענסט באמת אפשניידן א דיקע לעיער פון די גאנצע קרבן אבער דעמאלטס בלייבסטו מיט גארנישט, אויב אזוי זאל איך דיר זאגן ניתסר לגמרי. אבער למעשה די משנה זאגט אונז דאך יקלוף את החיצון, פארוואס זאגט די משנה יקלוף את החיצון וויבאלד די משנה האט אוודאי געהאלטן אז עילאה גבר, די קאלטע אויל קילט אפ מיין קרבן, אויב אזוי גייט עס נישט געהעריג אריין, אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס יקלוף. אבער לפי דיר שמואל וואס דו ווילסט זאגן אז תתאה גבר, מיין הייסע קרבן שלעפט דאך אריין און הייצט אויף דעם אויל אויכעט, אויב אזוי דארף איך אריינשניידן אסאך מער אויב אזוי ניתסר לגמרי. ענטפערט די גמרא ניין, שאני סיכה דמשהו בעלמא הוא דעבידא, זאג איך ניין, סיכה איז אנדערש, דמשהו בעלמא דעבידא, ער לייגט דאך אזוי ווייניג, ער לייגט פשוט א משהו ארויף אויף דעם, פארדעם זאגט שמואל אז אין הכי נמי איך האלט ווייטער תתאה גבר נאר דא וויבאלד ס'איז סיכה, ס'איז אזא דינע לעהר וואס איך לייג ארויף, קען איך נישט זאגן אז דו מוזט אראפנעמען מער ווי וואס דו האסט ארויפגעלייגט. וואס האסטו ארויפגעלייגט? א משהו, א קליינע דינע לעהר אינדרויסן? אויב אזוי איז גענוג מיט יקלוף את מקומו, זאל עס פשוט אביסל קולף זיין. אבער אין הכי נמי, איך האלט ווייטער, אוודאי די הלכה איז אז תתאה גבר, די אונטערע איז שטערקער. עס קומט אויס דא אז אונז האבן דא א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געהאלטן דעילאה גבר, אז אייביג דער וואס קומט פון אויבן אויף ארויף, און נישט דווקא פון אויבן, דער וואס פארט, דער וואס איז די טרעוועלינג וואן, דער וואס איז צוגעקומען צו מיין פלאץ דא, דאס איז די עילאה גבר, וועגן דעם סיי לגבי איסור, אדער סיי לגבי בשר בחלב, אז די אויבער איז געווען הייס, הייצט עס אויף די אונטערע, קומט אויס אז ביידע זענען חם, אז די אויבער איז געווען קאלט, קומט אויס אז ס'קילט אפ די אונטערע, ממילא ביידע זענען קאלט. מה שאין כן שמואל האט געהאלטן ניין תתאה גבר דער פון אונטן דער וואס איז אויפן פלאץ דער איז דער וואס איז גובר איז אויב פון אונטן איז געווען הייס די זאך וואס קומט אריין הייצט עס אויף פארקערט אויב דער פון אונטן איז געווען קאלט אז דער פון אויבן איז געווען הייס קילט עס אפ ביידע איז וועגן דעם איז דאס די מחלוקת רב האט געהאלטן עילאה גבר און שמואל האט געהאלטן ניין תתאה גבר זאגט די גמרא תניא כוותיה דשמואל, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא וואס זאגט אזוי ווי שמואל, זאגט די ברייתא אזוי, חם לתוך חם אסור, אז דו האסט חם וואס פאלט אריין אין חם איז עס אסור, מ'האט שוין געשמועסט די בליעות גייען איינס אריין צום צווייטן, וכן צונן שנתן לתוך חם אסור, די זעלבע זאך איז אויכעט צונן וואס גייט אריין אין חם איז אסור, לאמיר מאכן דעם חשבון פארוואס איז עס אסור, לכאורה עס איז דאך קאלט וואס גייט אריין, אלא מאי די ברייתא האט אוודאי געהאלטן תתאה גבר, די אונטערע, די טאפ וואס איז א טרייפע איז אריין געפאלן אין דעם א כשר'ע שטיקל פלייש, יעצט די שטיקל פלייש איז געווען קאלט, נאך אלץ זאגט די ברייתא אז ס'איז אסור פארוואס? ווייל די הייסע טאפ פון אונטן הייצט אויף דעם שטיקל פלייש, האבן זיי ביידע בליעות וואס איינס גייט אריין אינעם צווייטן, אויב אזוי זענען ביידע אסור, ווי וועם איז דאס? אוודאי אזוי ווי שמואל, זעה איך פון דא קלאר אז די ברייתא האט געהאלטן תתאה גבר. נאך א פאל זאגט די ברייתא, חם לתוך צונן, אדער וצונן לתוך חם, מדיח דארף איך עס פשוט אפוואשן. איז ווייטער פון דעם פאל ווען די ברייתא זאגט מיר, חם לתוך צונן, עס איז אריינגעפאלן א הייסע שטיקל פלייש אין א טרייפעדיגן טאפ, נאך אלץ זאג איך פשוט קענסט עס אפוואשן. פארוואס קען איך עס פשוט אפוואשן? תירוץ איז קלאר ווייל די אונטערע איז געווען קאלט, קילט עס דאך אפ דעם הייסע שטיקל פלייש וואס איז אריין געפאלן אין דעם, זעסטו פון דא קלאר אז תתאה גבר, די אונטערשטע איז דער וואס איז שטערקער, ס'קילט אפ דעם הייסע שטיקל וואס פאלט אריין אין דעם, זענען ביידע קאלט, קאלט מיט קאלט איז קענסטו פשוט אפוואשן און קענסטו ווייטער גיין עסן. איז אויף דעם פרעגט די גמרא, אקעי, א ראיה האסטו מיר יעצט געברענגט, זעה איך פון דא די הלכה איז אזוי ווי שמואל, אז איך האב א ברייתא וואס פסק'נט אזוי ווי שמואל, אבער די גמרא וויל צונעמען איין פאל דא און זאגט די גמרא אזוי, חם לתוך צונן מדיח, איין מינוט, דעם דריטן פאל דא, ווען ס'איז חם לתוך צונן זאגסטו מיר פשוט מדיח, פשוט קענסט גיין אפוואשן דעם שטיקל פלייש און קענסט עס גיין ווייטער עסן, איין מינוט. וכיון דחם הוא, וויבאלד למעשה איז דאך הייס, אדמיקר ליה, ביז די אונטערע זאך האט צייט צו קאלט מאכן דעם הייסע שטיקל פלייש וואס איז אריינגעפאלן, אי אפשר דלא בלע פורתא, איז דען נישט עפעס איז עס יא בולע? אויב אזוי וואס זאגסטו מיר פשוט, יא ס'איז גענוג נעם דעם שטיקל פלייש, פשוט, קענסט עס פשוט אפוואשן, קענסט עס עסן. דער שטיקל פלייש איז דאך למעשה הייס געווען. איך בין מסכים טאקע אז די ברייתא געהאלטן תתאה גבר. אבער ביז דער שטיקל ביז דער שטיקל פלייש וואס פאלט אריין אין דער קאלטער טרייפעדיגער טאפ ווערט למעשה קאלט נעמט צייט. אויב אזוי עפעס האט עס דאך יא אויפגעכאפט. וויאזוי קענסטו מיר יעצט פשוט גיין זאגן מדיח? קענסט פשוט גיין אפוואשן? זאגט די גמרא, כאטשיג קליפה מיהא ניבעי, כאטשיג זאל עס האבן קליפה, איך פארשטיי אז תתאה גבר און ס'קילט עס אפ, אבער צו זאגן פאר אזוי ווייט אז דו קענסט פשוט גיין אפוואשן די שטיקל פלייש אונטער וואסער און שפעטער קענסטו עס עסן, כאטשיג קליפה עפעס, נעם אראפ א קליינע לעיער דערפון, ווייל למעשה ביז ס'איז קאלט געווארן איז עס דאך יא געווען הייס. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אלא אימא חם לתוך צונן קולף, וואס זאגן ווייסט וואס מ'דארף טאקע טוישן, נישט אז פשוט אז מ'קען עס אפוואשן, דאס איז שוין אביסל צו קולא'דיג, נאר וואס קולף, מ'דארף עס אפשיילן אביסל. ברענגט די גמרא יעצט נאך א פאל, נאך א ברייתא, זאגט די גמרא אזוי, צונן לתוך צונן מדיח, אבער צונן לתוך צונן מדיח, אבער אויב עס איז געווען צונן לתוך צונן דעמאלטס איז אוודאי איז מדיח קענסטו עס פשוט אפוואשן. זאגט די גמרא תניא אידך אונז האבן נאך א ברייתא וואס שטימט אזוי ווי שמואל בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, איז דא די ברייתא זאגט מיר שוין יא קלאר וואס די מעשה איז געווען, כ'האב בשר רותח וואס איז אריינגעפאלן אין חלב רותח אין הייסע מילך, האבן קלאר געזאגט וואס די הלכה איז אז ס'איז אסור, די זעלבע זאך, וכן צונן שנפל לתוך חם, אסור, אז איך האב א קאלטע שטיקל פלייש אריינגעפאלן אין הייסע מילך, איז עס אסור, לאמיר מאכן דעם חשבון פארוואס איז עס אסור, אויב זאג איך עילאה גבר, די אויבערשטע שטיקל פלייש, דאס איז די שטערקערע, דארף באמת קומען די קאלטע שטיקל פלייש אפקילן די גאנצע הייסע מילך פון אונטן, אויב אזוי איז עס קאלט מיט קאלט. אבער פארוואס שטייט אסור? מוז דאך זיין אז די ברייתא האט געהאלטן ניין, תתאה גבר, די אונטערע הייסע מילך איז די שטערקערע, הייצט עס אויף דעם הייסע דעם קאלטע שטיקל פלייש וואס איז דא אריינגעפאלן, קומט אויס אז ביידע זענען הייס יעצט, האב איך הייס מיט הייס אויב אזוי איז עס אסור. זעסטו קלאר די ברייתא האט געהאלטן אזוי ווי שמואל אז תתאה גבר. נאך א פאל ברענגט די ברייתא, חם לתוך צונן, אויב דו האסט געהאט חם לתוך צונן, איז ווייטער, אדער לאמיר זעהן וואס די ברייתא פסק'נט, וצונן לתוך חם, וצונן לתוך צונן, מדיח, קען איך עס אפוואשן, איז לאמיר מאכן נאכאמאל דעם חשבון, חם לתוך צונן, פארוואס זאגסטו פשוט מדיח? איי ס'איז דאך א הייסע שטיקל פלייש וואס פאלט אריין אין א קאלטע טאפ, אויב זאג איך עילאה גבר קומט דאך אויס אז די אויבערע שטיקל וואס דאס איז די שטערקערע הייצט אויף די קאלטע מילך פון אונטן, אויב אזוי קען דאך נישט זאגן מדיח און ס'איז מותר, אלא מאי, אוודאי די ברייתא האט געהאלטן, די אונטערע איז די שטערקערע, די טאפ פון מילך איז די קאלטע, ער איז די שטערקערע, קומט אויס אז די קאלטע מילך קילט אפ מיין שטיקל פלייש וואס איז דא אריינגעפאלן, האב איך קאלט מיט קאלט, אויב אזוי מדיח קען איך עס פשוט אפוואשן דעמאלטס איז עס מותר, האסט נאכאמאל א ראיה די ברייתא האט געהאלטן אזוי ווי שמואל. איז ווייטער שטעלט זיך די ברייתא, שטעלט זיך די גמרא און זאגט, איין מינוט, חם לתוך צונן מדיח, דו ווילסט מיר זאגן אז חם לתוך צונן, קענסט פשוט נעמען דעם שטיקל פלייש און געסט מדיח געסט א וואש אפ, כיון דחם הוא, אדמיקר ליה, אי אפשר דלא בלע פורתא, עפעס עפעס איז דאך יא בולע געווען דא. ווייל ביז די טאפ פון אונטן וואס איז קאלט האט געהאט צייט אפצוקילן דעם פלייש איז דאך עפעס בליעות אפשר יא אריינגעגאנגען, איז ווילסטו יעצט פשוט זאגן מדיח און שפעטער איז אלעס מותר? קליפה מיהא ניבעי, כאטשיג קליפה זאל איך יא דארפן האבן? זאגט די גמרא ווייסט ביסט גערעכט אזוי האט מען שוין פריער געזאגט אלא אימא חם לתוך צונן קולף אבער צונן לתוך צונן מדיח ביסט גערעכט טאקע אז טאמער עס איז חם לתוך צונן אין הכי נמי תתאה גבר וואס איז טאקע א ראיה צו שמואל, נאר צו זאגן אז גלייך אויפן פלאץ ווערט עס קאלט און וועגן דעם קענסטו פשוט גיין אפוואשן דאס זאג איך שוין נישט, נאר וואס איך זאג קולף, שנייד אפ, שייל אפ די ש א קליינע דינע לעיער דאס מוזטו יא מאכן, פארוואס אבער למעשה זאג איך, פסול איז עס נישט, כ'זאג נישט אז ס'איז אסור, פארוואס ווייל איך זאג ווייטער תתאה גבר, זעה איך דא צוויי בריית'עס וואס האבן גע'פסק'נט אזוי ווי שמואל. אמר מר, האבן מיר פריער געלערנט צונן לתוך צונן מדיח, האבן מיר פריער געלערנט אז דו האסט צונן לתוך צונן, וויבאלד ביידע זאכן זענען קאלט קען איין בליעות פון די אנדערע זיך נישט אויסמישן, אויב אזוי זענען ביידע מותר, מ'האט געזאגט דאס סיי לגבי איסור והיתר און סיי לגבי בשר בחלב. אמר רב הונא, לייגט רב הונא צו און ער זאגט, לא שנו אלא שלא מלחו, דאס איז דווקא ווען עס איז נישט קיין געזאלצענע זאך, אבל מלחו אסור, אבער אויב עס איז א געזאלצענע זאך, דעמאלס דעמאלס טוישט זיך שוין די גאנצע הלכה, און דעמאלס איז עס אסור. פארוואס? דאמר שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט צוויי הלכות. איין זאך איז געווען, מליח הרי כרותח, אז מליח, א געזאלצענע זאך, האט עס א דין ווי א הייסע זאך, איז אויב זאג איך אז ס'איז א געזאלצענע זאך, און אין הכי נמי ס'איז קאלט, ווילסטו מיר אפשר זאגן אה, ס'איז קאלט, קאלט מיט קאלט אלץ בסדר. זאג איך דיר ניין. אויב ס'איז מליח, מליח האט א דין ווי רותח, ס'האט א דין ווי הייס. איז יעצט דארף מען צוריק אויסארבעטן וואס איז מליח, ווען ס'איז מליח, וואס פון אויבן, פון אונטן, דאס הייבט זיך אן נאכאמאל די דינים. אבער א געזאלצענע זאך האט א דין אזוי ווי רותח. און נאך א זאך וואס שמואל האט געזאגט, כבוש הרי כמבושל, א זאך וואס איז געווען איינגעווייקט, כאטשיג באמת איז עס קאלט, איך האב איסור והיתר וואס זענען געווען איינגעווייקט אין איין זאך, כאטשיג באמת וואלסטו געזאגט, אה, ביידע זענען קאלט, ס'איז מותר, זאגט שמואל ניין, אז כבוש א איינגעווייקטע זאך הרי כמבושל דאס כאילו דו וואלסט זיי געקאכט צוזאמען. אמר רבא זאגט רבא, הא דאמר שמואל מליח הרי כרותח, די דין וואס שמואל האט געזאגט אז א געזאלצענע זאך הייסט אזוי ווי א הייסע זאך, לא אמרן אלא שלא נאכל מחמת מלחו, קען איך נישט זאגן סתם ס'ליגט אביסל זאלץ אויף דעם זאגסטו אה ס'דא זאלץ אויף דעם דאס הייסט א הייסע זאך, ניין דאס מיין איך נישט צו זאגן. נאר וואס, דאס איז דווקא אלא שלא נאכל מחמת מלחו, ס'מוז זיין ס'איז אזוי געזאלצן אז מחמת מלחו קען איך שוין מער נישט עסן, ס'האט פארלוירן די גאנצע טעם, די זאלץ וואס ליגט אויף דעם האט קאליע געמאכט די גאנצע זאך. אבל נאכל מחמת מלחו לא, אבער אויב ס'איז נאך אלץ נאכל, מ'קען עס נאך עסן, אין הכי נמי ס'איז געזאלצן, אבער נישט דאס האט שמואל געמיינט אז א געזאלצענע זאך הייסט א געקאכטע זאך. דערציילט די גמרא ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא, ס'איז געווען א פייגל וואס איז געווען פליישיג וואס איז אריינגעפאלן אין כותח, כותח האט מען שוין געלערנט איז געווען מילכיג, ס'איז געמאכט פון אלטע מילך, פון אלטע ברויט, און מיט זאלץ אינעווייניג. איז האב איך געהאט א גוזלא א פייגל וואס איז געווען פליישיג אריינגעפאלן אין די מילכיגע זאך. שרייא רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא האט ער עס מתיר געווען, ער האט געזאגט יא, אין הכי נמי ס'איז מילכיג און פליישיג, אבער נאכאלץ איז מותר. אמר רבא זאגט רבא, מאן חכים למישרי מילתא כי הא, ווער איז דער קלוגער, ווער איז אויפגעקומען מיט דעם וואס קען מתיר זיין אזא זאך, אי לאו רב חנינא בריה דרבא מפשרוניא, ווען נישט אים, דער רב רב חנינא בריה דרבא וואס אים פאסט ער זאל קענען פסק'נען אזא זאך, דגברא רבה איז א גרויסער מענטש, ווייל אמר לך ער וועט דיך מסביר זיין פארוואס ער האט אים מתיר געווען, זאגט ער אין הכי נמי אז באמת די כותח איז דאך א געזאלצענע זאך, אויב אזוי וואלט איך געדארפט זאגן אז ס'איז אסור צו עסן, וויבאלד כ'האב פליישיג, כ'האב מילכיג, טאקע ביידע זענען קאלט, אבער למעשה איז עס א געזאלצענע זאך, זאלצן האבן געזאגט ס'איז אזוי ווי א געקאכטע זאך. זאגט ער ניין ווייל אמר לך ער וועט דיך מסביר זיין כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, ווען זאגט שמואל אז מליח הרי הוא כרותח דאס איז דווקא שאין נאכל מחמת מלחו, ס'איז אזוי געזאלצן אז מ'קען עס נישט עסן מחמת מלחו, אבער דא אוודאי האי נאכל מחמת מלחו, די כותח איז דאך אוודאי א זאך וואס מען קען יא עסן, עס איז דאך געווען א דיפ וואס מען האט גענוצט, פארקערט מען האט עס געגעסן, עס איז געווען א זאך וואס מען האט געגעסן, איז אוודאי עס איז געווען זאלציג, אבער אזוי זאלציג אז מען זאל עס נישט קענען עסן איז עס נישט געווען, און פארדעם האט ער מתיר געווען, עס איז טאקע מילכיג, עס איז טאקע פליישיג, און עס איז טאקע געזאלצן, אבער עס איז נישט אזוי שטארק געזאלצן וועגן דעם האט ער געקענט מתיר זיין. לייגט די גמרא צו אבער, והני מילי חי, דער כותח, די זאך וואס דער פליישיגער וואס איז אריינגעפאלן אין דעם האט ער מתיר געווען, דאס איז וויבאלד אבער וויבאלד ס'איז געווען חי, ס'איז געווען רויערהייט, אבל צלי בעי קליפה, אבער אויב וואלט עס געווען צלי, וואלט שוין געווען א געבראטענע קאטשקע, דער פייגל וואס איז אריינגעפאלן וואלט געווען א געבראטענע זאך, דעמאלט זאג איך דיר בעי קליפה. פארוואס? ווייל איינמאל ס'איז געבראטן איז עס יא בכח אביסל אריינצושלעפן. ולא אמרן אלא דלית ביה פילי, און אויך דאס וואס כ'האב געזאגט אז קליפה איז גענוג, דאס איז דווקא דלית ביה פילי, עס איז נישט דא קיין לעכער אינעווייניג, עס הייסט עס איז געווען צלי, עס איז נישט דא קיין לעכער אינעווייניג דעמאלס זאגט ער ווייסט וואס קליפה אליינס איז גענוג, אבער אויב איז דא פילי, אבל אית ביה פילי אסור אבער אויב איז דא ממש פילי עס איז דא לעכער ווי עס קען אריינקומען דעמאלס איז עס אסור. און לייגט די גמרא צו ואי מתבל בתבלי, אבער אויב די פלייש וואס איז אריין געפאלן אין כותח וואלט געווען א זאך וואס איז געווען ארום גענומען מיט תבלי, דעמאלס אסור איז עס אינגאנצן אסור, ווייל די תבלין זענען בכח זאל אריין שלעפן און דעמאלס וואלט עס געווען אסור.